בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף מ"ב, מיר הייבן אן דף מ"ב עמוד א' אינמיטן פון די עמוד ביי די נייע פרק, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, די פרק דא גייט דן זיין לגבי א כהן משוח מלחמה, איז איידער מיר הייבן אן די פרק עמיר איבערגיין די פסוקים וואס די פרק דא גייט דן זיין, איז אזוי שטייט אין פסוק כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, טאמער כלל ישראל העט ארויסגיין אין מלחמה און דערזעהן א גרויסע מיליטער קעגן דיר לא תירא מהם, זאלסט נישט מורא האבן פון זיי, כי ה' אלקיך עמך המעלך מארץ מצרים, ווייל די אייבערשטער איז מיט דיר. זאגט די פסוק ווייטער, והיה כקרבכם אל המלחמה, אז מען העט זיך דערנענטערן צום מלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם, דער כהן העט צוגיין רעדן צום פאלק, וועלכע כהן רעדט מען דא? דא רעדט מען פון דער כהן משוח מלחמה, א שפעציעלער כהן וואס מען האט אים געזאלבט, שפעציעל אויף דער תפקיד, אז ווען מען גייט ארויס אין מלחמה, זאל ער רעדן מיטן פאלק. ואמר אליהם, און ער וועט זאגן פארן פאלק שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, עטס גייטס היינט אין מלחמה אריין, אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו, ואל תערצו מפניהם, האטס נישט מורא פון זיי, כי ה' אלקיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ווייל דער אייבערשטער העט ענק העלפן. שטייט ווייטער אין פסוק, ודברו השוטרים אל העם לאמור, און די שוטרים, שוטרים דאס איז די שלוחים פון בית דין, זיי וועלן זאגן פארן פאלק אזוי, יעצט וועט מען זעהן די גמרא אז די נישט פשט אז פון דא און ווייטער רעדן די שוטרים און ביז דא האט די כהן משוח מלחמה גערעדט נאר ביז דא האט די כהן משוח מלחמה אליין גערעדט פון דא און ווייטער רעדט די כהן משוח מלחמה און די שוטרים גייען איבער נאכאמאל וואס די כהן משוח מלחמה האט געזאגט וואס זאגט ער דא זאגט ער אזוי מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ווער האט געבויט א נייע הויז און האט עס נאך נישט באנייט ילך וישוב לביתו גיי צוריק אהיים פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו טאמער ער העט שטארבן און א צווייטער העט מחנך זיין די שטוב כדי דאס זאל נישט געשען, איז ווער ס'האט געבויט א נייע שטוב און ער האט נאכנישט אריינגעמופט אין דעם, ווער ס'האט נאכנישט מחנך געווען די נייע שטוב, זאל צוריק אהיים גיין. ווייטער זאגט דער פסוק, ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ווער ס'האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן און ער האט עס נאכנישט מחלל געווען, וואס טייטש ער האט עס נאכנישט מחלל געווען? ווייל די דין איז אז מען פלאנצט איין א וויינגארטן איז די ערשטע דריי יאר איז ערלה, די פערדע יאר איז נטע רבעי מען טאר נישט עסן פון די פירות מען דארף ארויפטראגן די פירות אין ירושלים, נאר דארט מעג מען עסן פון דעם, און אז מען וויל נישט ארויפטראגן קען מען עס מחלל זיין, מען קען עס אריבערפירן, די קדושה קען מען אריבערפירן אויף געלט, און די געלט שפעטער טראגט מען ארויף צו ירושלים. איז זאגט דא דער כהן משוח מלחמה, אז איינער וואס האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן, און ער האלט די ערשטע דריי יאר אדער די פערדע יאר פארן מחלל זיין האט נאכנישט מחלל געווען די קדושה אויף געלט, איז ער אויך ילך וישוב לביתו גייט צוריק אהיים, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו, ווייל קען זיין ער העט שטארבן א צווייטער העט מחלל זיין, מען וויל נישט דיין פעלד זאל אריבערגיין פאר א צווייטן, גיי צוריק אהיים. ווייטער די דריטע זאך, ומי האיש אשר ארש אישה ולא לקחה, ווער ס'האט מקדש געווען א פרוי און ער האט נאכנישט חתונה געהאט מיט איר, איז ער אויך ילך וישוב לביתו גיי צוריק אהיים, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה, טאמער ער וועט שטארבן און א צווייטע האט חתונה מיט איר מ'וויל נישט דאס זאל געשען, איז גיי צוריק אהיים. ס'שטייט ווייטער אין פסוק, ויספו השוטרים לדבר אל העם, די שוטרים האבן צוגעלייגט און געזאגט נאך עפעס, און ווי מ'וועט זעהן אין די גמרא אז פון דא און ווייטער האבן טאקע די שוטרים אליין גערעדט, פון דא און ווייטער האט די כהן משוח מלחמה נישט געזאגט, על כל פנים די שוטרים האבן געזאגט ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו ווער ס'האט א שוואכע הארץ ווער ס'האט מורא זאל צוריק אהיים גיין והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם. שוין, יעצט אזוי, ווי מ'וועט אויך זען אין די גמרא אין די משניות אז די אלע דריי זאכן וואס מ'האט דא אויסגערעכנט סיי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו סיי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, סיי האיש אשר ארש אישה ולא לקחה, איז די אלע דריי זאכן טאמער מען באמערקט, שטייט דא אז עס איז נישט אינגאנצן פשט, האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ער האט געבויט א נייע שטוב אבער ער האט עס נאכנישט גענוצט, נטע כרם ולא חיללו, ארש אישה ולא לקחה, איז ביי די דריי מענטשן שטייט ילך וישוב לביתו, זאלן אלע אהיימגיין, איז ווי מ'וועט זעהן אין די קומענדיגע משנה ס'מיינט נישט באמת, אז זענען פטור פון אלעמען, נישט פשט אז זיי גייען אהיים און זיי ווייסן נישט פון קיין מלחמה צו זאגן, נאר וואס די אלע דריי מענטשן האבן שייכות מיט די מלחמה, פשט, זיי ברענגען עסן, טרינקען פאר די מיליטער, זיי טוען אנדערע זאכן, אבער זיי זענען נישט לוחם אליין. שפעטער אבער, איז דא איינער וואס איז בנה בית חדש וחנכו, ער האט געבויט א נייע שטוב און ער האט יעצט אריינגעצויגן דערין, אדער נטע כרם וחיללו, ער האט איינגעפלאנצט א וויינגארטן, ער האט יא מחלל געווען און ער האט ערשט יעצט אנגעהויבן עסן פירות פון דעם, אדער איינער וואס נישט נאר ער האט מקדש געווען א פרוי ארש אישה, נאר ולקחה האט חתונה געהאט מיט איר, איז ביי זיי לערנט מען ארויס פון אן אנדערע פסוק אז זיי זענען אינגאנצן פטור פון מלחמה, זיי האבן נישט קיין שום שייכות מיט די מלחמה, דאס לערנט מען ארויס פון דאס שטייט אין פסוק און בהמשך כי יקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, זיי האבן נישט קיין שום שייכות נישט מיט די מלחמה, נקי יהיה לביתו, און מ'וועט זען אין די גמרא ווי מ'דרש'נט די פסוק אז ס'גייט נישט דווקא ארויף אויף איינער וואס האט חתונה געהאט מיט א פרוי, נאר ס'גייט אויך ארויף אויף איינער וואס האט געבויט א שטוב און ער האט אריינגעצויגן אין דעם, און ס'גייט אויך ארויף אויף איינער וואס האט איינגעפלאנצט א כרם וחיללו און ער האט אנגעהויבן צו עסן די פירות. על כל פנים, לאמיר זען די משנה אינעווייניג, זאגט די הייליגע משנה, משוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם בלשון הקודש היה מדבר, די משוח מלחמה ווען ער האט גערעדט מיט די פאלק האט ער גערעדט לשון קודש, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכהן, וואס דאס מיינט זה כהן משוח מלחמה, שטייט ודיבר אל העם, איז פון ודיבר אל העם לערנט מען ארויס בלשון הקודש אז ס'איז געווען אויף לשון קודש און מ'וועט זען אין די גמרא ווי ס'ליגט אין די ווערטער ודיבר אל העם על כל פנים זאגט יעצט די משנה און די משנה איז מבאר די ווערטער וואס די כהן משוח מלחמה האט געזאגט און למעשה איז דא א מחלוקת אין די ראשונים צו די ווערטער וואס מ'גייט דא זען אין די משנה איז געווען ווערטער וואס די כהן משוח מלחמה האט געדארפט זאגן פשט אז ער האט געדארפט צולייגן צו דאס וואס שטייט אין פסוק אדער סתם די משנה שמועסט אויס וואס ליגט אונטער זיינע ווערטער על כל פנים שטייט אין פסוק ווי מ'האט געזען ואמר אליהם שמע ישראל דער כהן משיח מלחמה זאגט פאר כלל ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם איז זאגט די משנה וואס מיינט על אויביכם על אויביכם ולא על אחיכם עטס גייטס דא אין מלחמה אריין מיט ענקער פיינט נישט מיט ענקער ברודער פשט לא יהודה על שמעון ולא שמעון על בנימין דאס איז נישט קיין מלחמה צווישן ברודער שאם תפלו בידם ירחמו עליכם אז טאמער דאס ערגסטע וועט געשען וועט עטס פאלן ביי יענעם אין די האנט אריין, עלן זיי רחמנות האבן אויף דיר פשט ווען אידן זענען זיך לוחם איינער מיטן צווייטן אפילו אויב מען פאלט אריין ביי יענעם אין האנט איז דא רחמנות כמו שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק וואס די פסוק דערציילט דארט אז פקח בן רמליהו איז געווען מלך ישראל, אחאז איז געווען מלך יהודה און זיי האבן מלחמה געהאלטן איז פקח בן רמליהו האט געוואנען, ער האט געהארגעט דארט הונדערט צוואנציק טויזנט סאלדאטן פון די סאלדאטן פון יהודה, און זיי האבן געפאנגען צוויי הונדערט טויזנט פרויען מיט קינדער פון יהודה, איז זיי האבן גענומען די געפאנגעניש די אלע פרויען די אלע קינדער האבן זיי צוריק אהיים געטראגן, איז עודד הנביא האט זיי דארט מוסר געזאגט פארוואס האט עטס אהיים געברענגט די אלע פרויען די קינדער טראגטס זיי צוריק אהיים, טראגטס זיי צוריק ווי זיי זענען געקומען פון, איז שטייט דארט טאקע ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה, מען האט גענומען די אלע פרויען די אלע קינדער, וכל מערומיהם הלבישו מן השלל, און מען האט זיי אנגעטון די אלע וואס האבן נישט געהאט קיין קליידער האט מען אנגעטון וילבישום, וינעילום ויאכילום וישקום ויסוכום, וינהלום בחמורים לכל כושל, די אלע וואס האבן נישט געקענט גיין האט מען געגעבן חמורים, ויביאום יריחו עיר התמרים אצל אחיהם, וישובו שומרון, מען האט זיי צוריק אהיים געטראגן, איז פשט די כהן משיח מלחמה זאגט זאלט עטס נישט מיינען אז מיט ענק גייט מען זיך אויך אזוי אויפפירן, נאר עטס גייטס דא מלחמה על אויביכם אתם הולכים, קעגן גוים, קעגן ענקער פיינט, שאם תפלו בידם, אין מרחמים עליכם, טאמער עטס וועטס פאלן וועט קיינער נישט רחמנות האבן אויף ענק. איז זאגט די כהן משיח מלחמה דארט ווייטער, אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו וגומר. איז פשט אזוי, אל ירך לבבכם, גייט ארויף, מפני צהלת סוסים וצחצוח חרבות, פשט עטס זאלטס נישט מורא האבן, פון די צהלת סוסים, א חלק פון די תכסיסי מלחמה וואס די גוים פלעגן טון, איז מען פלעגט מאכן די פערד זאלן שרייען כדי די פיינט זאל מורא האבן, איז זאגט די כהן משיח מלחמה פאר די מענטשן דארט פאר די אידן, האטס נישט מורא פון די פערדן וואס שרייען, און די זעלבע זאך צחצוח חרבות, זיי פלעגן שיין מאכן די שווערדן די שווערדן זאלן גלאנצן, האטס נישט מורא פון דעם, ווייטער וואס מיינט אל תיראו? אל תיראו מיינט מפני הגפת תריסין, הגפת תריסין איז טייטש די גוים פלעגן נעמען די פאנצערס און עס האקן איינער אינעם צווייטן זאל מאכן אסאך קולות, אויך כדי מען זאל מורא האבן, זאגט די כהן משיח מלחמה אל תיראו האטס נישט מורא פון דעם, און די זעלבע זאך האטס נישט מורא ושפעת הקלגסין, קלגסין דאס איז סאלדאטן, שפעת איז ענין פון שפע, פון אז אז אז די שונא האט א גרויסע מיליטער, האטס נישט מורא, ווייטער וואס שטייט אין פסוק אל תחפזו, מיינט מקול קרנות, די גוים פלעגן אויך בלאזן מיט אזעלכע שופרות, האטס נישט מורא פון דעם, אל תערצו מיינט מפני קול צווחות, זיי פלעגן שרייען מיט די מויל, האטס נישט מורא פון די אלע זאכן, פארוואס, זאגט די כהן משיח מלחמה, כי ה' אלקיכם ההולך עמכם להילחם לכם, ווייל דער אייבערשטער גייט מיט ענק, הם באים בנצחונו של בשר ודם, זיי קומען מיט א נצחון כאילו פון א בשר ודם, ואתם באים בנצחונו של מקום, עטס קומטס מיט די אייבערשטער, און די כהן משוח מלחמה צייגט אויף, פלישתים באו בנצחונו של גלית, קוקטס אויף די פלישתים, זיי זענען געקומען מיט גלית זייער גיבור, מה היה סופו, וואס איז געווען די סוף, לסוף נפל בחרב ונפלו עמו, צום סוף איז ער געפאלן, און די פלישתים זענען געפאלן מיט אים, די זעלבע זאך בני עמון די צייטן פון דוד המלך, באו בנצחונו של שובך, איז אויך געווען זייער גיבור, מה היה סופו, לסוף נפל בחרב ונפלו עמו, זענען אלע אונטערגעפאלן, ואתם אי אתם כן, עטס זענטס נישט אזוי, עטס וועטס נישט פאלן, כי ה' אלקיכם ההולך עמכם להילחם לכם, ווייל דער אייבערשטער גייט מיט ענק, וואס פשט? זה מחנה ארון, מ'איז געגאנגען אין מלחמה אריין מיטן ארון, און ממילא זאגט די כהן משוח מלחמה פארן פאלק, עטס האטס נישט וואס מורא צו האבן, אוודאי וועט עטס געווינען. זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען אין די משנה, אז די כהן משוח מלחמה האט גערעדט אויף לשון קודש, פון ווי לערנט מען דאס ארויס? פון דאס וואס שטייט ודיבר אל העם, פרעגט די גמרא מאי קאמר, ווי ליגט אין ודיבר אל העם אז דאס איז געווען אויף לשון קודש? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, שנאמר ווייל עס שטייט ודיבר, ולהלן אומר משה ידבר והאלקים יעננו בקול דאס שטייט ביי מתן תורה, מה להלן בלשון קודש, אף כאן בלשון הקודש, אזוי ווי מתן תורה, די תורה איז איבערגעגעבן געווארן אויף לשון קודש זעלבע זאך דאס האט געדארפט געזאגט ווערן אויף לשון קודש. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן מ'האמיר געלערנט א ברייתא, שטייט אין פסוק ווי מ'האט געזען וניגש הכהן ודיבר אל העם, וועלכע כהן, יכול כל כהן שירצה, וואלט איך געמיינט יעדער כהן קען דאס טון, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק ווייטער ודברו השוטרים מה שוטרים בממונה שוטרים מיינט דער וואס איז ממונה מטעם בית דין אף כהן בממונה כהן רעדט מען אויך נישט יעדער כהן נאר א ספעציעלער כהן וואס מען האט ממנה געווען פשט דער כהן משוח מלחמה איי פרעגט די גמרא ואימא כהן גדול אפשר מיינט דער כהן דער כהן גדול זאגט די גמרא ניין דומיא דשוטר ס'דארף דאך זיין גלייך צו די שוטרים מה שוטר שיש ממונה על גביו אף כהן שיש ממונה על גביו דער כהן דארף האבן איינער וואס איז ממונה אויף אים אזוי ווי די שוטר דער כהן גדול האט קיינער נישט וואס איז ממונה אויף אים, דער כהן משוח מלחמה האט יא איינער וואס איז ממונה אויף אים, ווער? דער כהן גדול, און ממילא רעדט מען דא פון א ספעציעלער כהן, א כהן משוח מלחמה. איי פרעגט די גמרא כהן גדול נמי הא איכא מלך על גביו, אויפן כהן גדול איז אויך דא א ממונה, דער מלך איז דאך גרעסער פון אים, זאגט די גמרא ניין בעבודתו קאמר, פשט אין זיין עבודה איז נישט דא איינער העכער פון אים, פשט ווען סקומט צו די עבודה איז דער כהן גדול די העכסטע שטאפל וואס מען קען אנקומען, ממילא דער כהן משוח מלחמה איינס העכער פון אים, איז דער כהן גדול, כהן גדול איז נישט דא איינס העכער פון אים אין די עבודה, און ממילא רעכנט מען נישט דא דעם מלך. איי פרעגט די גמרא ואימא סגן? אפשר דער כהן וואס דער פסוק רעדט איז דער סגן כהן גדול, וואס סיי ער איז ממונה, און סיי ס'איז דא איינער העכער אים, וואס דאס איז דער כהן גדול אליין? זאגט די גמרא ניין, סגן לאו ממונה הוא, דער סגן כהן גדול הייסט נישט א ממונה, דתניא ווייל מ'האט געלערנט אין א ברייתא אמר רבי חנינא סגן הכהנים, למה סגן ממונה, שאם אירע בו פסול בכהן גדול נכנס ומשמש תחתיו, פשט די איינציגסטע זאך וואס דער סגן איז ממונה איז טאמער דער כהן גדול איז עפעס געשען מיט אים, קומט די סגן און טוט די עבודה אנשטאטס די כהן גדול, אבער ווי לאנג די כהן גדול איז גארנישט געשען מיט אים, איז די סגן גארנישט, ער האט נישט קיין שום תפקיד, און ממילא קען נישט זיין די פסוק רעדט פון א סגן, נאר וואס דען אוודאי געווען א שפעציעלע כהן, א כהן משוח מלחמה. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען די משנה ואמר אליהם שמע ישראל, פרעגט די גמרא מאי שנא שמע ישראל, וואס עפעס כאפט אן די כהן משוח מלחמה די לשון שמע ישראל, פארוואס שטייט אזא לשון אין פסוק, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי, דאס איז א רמז, אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, אפילו עטס האטס נאר מקיים געווען די מצוה פון קריאת שמע שחרית וערבית, אי אתם נמסרים בידם, עט די אייבערשטער שוין שטיין ביי די האנט, און עטס עטס נישט פאלן אונטער די שונא. זאגט די גמרא ווייטער האמער געזען די משנה, אל ירך לבבכם אל תיראו וכו', זאגט די גמרא תנו רבנן האמער געלערנט אין א ברייתא, פעמיים מדבר עמם, אחת בספר ואחת במלחמה, פשט צוויי מאל האט דער כהן משוח מלחמה גערעדט מיטן פאלק, איין מאל בספר, סטייטש ביים גרעניץ פארן ארויסגיין פון ארץ ישראל, און די צווייטע מאל ביים מלחמה אליין, בספר מה הוא אומר, וואס האט ער זיי אנגעזאגט ביים גרעניץ, שמעו דברי מערכי מלחמה, פשט, די סדר אינעם פסוק איז אויסגעדרייט, אין פסוק זעט מען אז קודם זאגט דער כהן משוח מלחמה שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה אל ירך לבבכם אל תיראו אל תחפזו, דאס שטייט ערשט, און נאכדעם שטייט ודברו השוטרים אל העם לאמר, מי האיש אשר בנה בית חדש, מי האיש אשר נטע כרם, מי האיש אשר ארש אשה, איז זאגט דא די גמרא אז ס'איז געווען פארקערט, פשט ביים גרעניץ אין ארץ ישראל פאר מ'איז ארויס אין מלחמה, קודם האט די כהן משוח מלחמה געזאגט מי האיש אשר בנה בית חדש, מי האיש אשר נטע כרם, מי האיש אשר ארש אשה, ילך וישוב לביתו, קודם האט מען יעדעם אהיימגעשיקט וואס דארף אהיימגיין, וחזרו, און זיי זענען טאקע אהיימגעגאנגען, און נאכדעם במלחמה מה הוא אומר, שפעטער ווען עס איז געקומען צו מלחמה אליין וואס האט מען געזאגט? דעמאלטס האט מען ערשט געזאגט אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו, און וואס איז די פיר לשונות אל ירך לבבכם אל תיראו אל תחפזו אל תערצו? דאס איז די פיר נקודות וואס מען האט געזען אין די משנה, כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושים, די פיר תכסיסי מלחמה וואס די גוים פלעגן מאכן כדי מען זאל מורא האבן פון זיי, מגיפין, זיי פלעגן האקן די פאנצערס איינער אינעם צווייטן צו מאכן קולות,

ווייל ער איז געשטאנען בגילוי פנים רש"י זאגט מיט א חוצפה איז ער געשטאנען קעגן די רבונו של עולם שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק גלית האט זיך דארט גערייצט מיט כלל ישראל פערציג טאג איז שטייט דארט ער האט געזאגט ברו לכם איש וירד אלי קלויבטס אויס א מענטש זאל מלחמה האלטן מיט מיר איז וואס איז דאס איש איש איז מרמז כביכול אויפן רבונו של עולם ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר השם איש מלחמה פשט גלית ברוב חוצפתו האט ער כאילו געזאגט אז אפילו די רבונו של עולם אליין כביכול קען נישט מלחמה האלטן מיט אים איז אמר הקדוש ברוך הוא, דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט הריני מפילו על יד בן איש, כ'על אים אונטערברענגען דורך א בן איש, דורך א יונגע מענטש, נישט נאר א איש כאילו, נישט נאר דער רבונו של עולם כביכול אליין קען אים אונטערברענגען, נאר אפילו א בן איש א קליינער, א יונגער עט אים אויך אונטערברענגען וואס דאס איז דוד המלך שנאמר, ווי זעהט מען דוד ווערט גערופן בן איש ודוד בן איש אפרתי הזה, זעהן מיר אז דוד ווערט גערופן בן איש, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בשלשה מקומות לכדו פיו לאותו רשע, דריי פלעצער האט די מויל פון גוליית אים אליין אריינגעפאנגען, פשט, ס'איז ידוע שטייט אין פסוק ברית כרותה לשפתים אז א מענטש דארף אויפפאסן וואס קומט ארויס פון זיין מויל, איז גוליית האט דריי מאל מרמז געווען שלא במכוון אז ער גייט אונטערגיין, וועלכע דריי מאל? אחד, די ערשטע מאל האט ער געזאגט ברו לכם איש וירד אלי, וואס איז דאס וירד אלי? גוליית האט געדארפט זאגן ברו לכם איש וילחם איתי, קלויבטס אויס א מענטש זאל מלחמה האלטן מיט מיר, איז וירד אלי האט מרמז געווען אז דער וואס מען וועט אויסקלויבן עט טאקע צום סוף געווינען. ואידך, די צווייטע מאל וואס גוליית האט כאילו מרמז געווען אז ער גייט אונטערגיין, איז ער האט געזאגט אם יוכל להלחם איתי והכני, אז עטס עטס קלויבן איינער טאמער יענער עט קענען אויף מיר והכני עט מיר שלאגן פשט האט מרמז געווען אז דוד עט טאקע מצליח זיין צום סוף איי זאגט רש"י האט שפעטער געזאגט ואם אני אוכל לו והכיתיו וואס טאמער איך עט קענען על איך אים אונטער ברענגען זאגט רש"י נישט קיין נפקא מינה ברגע וואס ער האט דאס ארויס געזאגט פון זיין מויל איז פשט האט שוין מרמז געווען אז ער גייט אונטער גיין ואידך די דריטע מאל דקאמר ליה לדוד האט געזאגט פאר דוד המלך הכלב אנכי איך בין עפעס א הינט כי אתה בא אלי במקלות דו קומסט מיט שטעקענעס קעגן מיר, איז וואס וואס ליגט דא מרומז, ער האט געזאגט כי אתה בא אליי, בא אליי איז א ענין פון בא עלי כאילו דו גייסט געווינען, ער האט דא מרמז געווען נאכאמאל אז דוד המלך גייט געווינען, איי פרעגט די גמרא, דוד נמי אמר ליה, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, דוד המלך האט אויך געזאגט אזא לשון אתה בא אליי, ער האט דאך אויך מרמז געווען אז גוליית וועט געווינען, זאגט די גמרא ניין, הדר אמר ליה, פשט דוד המלך די עיקר האט ער געמיינט וואס שטייט שפעטער, ואנכי בא אליך בשם ה' צבקות אלקי מערכות ישראל אשר חרפת, פשט, דוד המלך האט געוואלט זאגן פאר גוליית אז דו קומסט קעגן מיר מיט שטעקענעס מיט שפיזן און מיט שווערדן, איך קום קעגן דיר מיטן באשעפער מיטן כח פון באשעפער, איז פשט, ער האט קיינמאל נישט מרמז געווען דא אז גוליית וועט מצליח זיין, ווייל ס'איז איין לאנגע מימרא, מה שאין כן גוליית האט קלאר מרמז געווען דריי מאל אז ער עט אונטערפאלן, זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק ויגש הפלישתי השכם והערב, אז די פלישתים האבן יעדן טאג זיך גערייצט השכם והערב, וואס איז דאס השכם והערב אמר רבי יוחנן, כדי לבטלם מקרישמע שחרית וערבית, די פלישתים האבן נישט געוואלט אז אידן זאלן ליינען קרישמע שחרית וערבית, איז יעדע אינדערפרי און יעדע ביינאכט האבן זיי זיך גערייצט, דעמאלטס די צייט וואס מען ליינט קרישמע, שטייט ווייטער ויתייצב ארבעים יום, פערציג טאג האבן זיך גערייצט, וואס איז דאס די פערציג טאג? אמר רבי יוחנן, כנגד ארבעים יום שניתנה בהם תורה, און ווי רשי זאגט אז די תורה איז נתאחר געווארן פֿערציק טאג פשט נאך מתן תורה איז דאך משה רבינו ארויף אין הימל פֿערציק טאג און נאר נאכדעם האט ער אויסגעלערנט די תורה, איז די פֿערציק טאג וואס מען האט אפגעשטופט די תורה וואס כאילו כלל ישראל האט נישט געלערנט תורה איז בזכות דעם האט גוליית געהאט א קיום פֿערציק טאג וואס ער האט זיך דארט גערייצט מיט כלל ישראל. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק דארט ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים, און די פסוק איז דארט ממשיך גוליית שמו מגת, פשט, די איש הביניים גייט ארויף אויף גלית. יעצט פשטות וואס מיינט איש הביניים? איז פשטות איש הביניים מיינט די מענטש איז געשטאנען צווישן פשט גלית איז געשטאנען צווישן די מחנה פלשתים און צווישן כלל ישראל. אבער די גמרא דרשנ'ט מאי ביניים, וואס איז דאס ביניים? אמר רב, שמבונה מכל מום, ביניים איז א לשון פון בנין, אז גלית איז געווען גוט געבויט, אן קיין מום. איז שמואל אמר, שמואל דרשנ'ט ביניים אנדערש, בינוני שבאחיו, שמואל דרשנ'ט ביניים א לשון פון אינצווישן, ער איז געווען צווישן די ברידער פשט ס'געווען דארט פיר ברידערס אלע זענען געווען ריזן, ער איז געווען פונקט אינצווישן ער איז נישט געווען צו גרויס נישט געווען צו קליין, דבי רבי שילא אמר, אביסל א אנדערע דרשה, שהוא עשוי כבנין, אז ער איז געווען געבויט ווי א בנין, ענליך צו רב'ס דרשה, ר' יוחנן אמר, אביסל אנדערש, בר מאה פפי וחדא נאנאי, פשט מ'עט באלד זען גלית'ס מאמע געווען ערפה, וואס ערפה איז געווען א גרויסע נואפת, איז זי האט געוואוינט אין איין נאכט מיט הונדערט מענער, איינע פון די הונדערט מענער איז געווען גלית'ס טאטע, איז דאס איז מאה מאה פפי, רש"י זאגט אויף פרסיש פפי מיינט א שטיף טאטע, און נאנאי איז א אמת'ע טאטע, פשט פון די אלע הונדערט שטיף טאטעס, איינער געווען א אמת'ע טאטע, מען ווייסט נישט ווער געווען די ריכטיגע טאטע פון גלית, על כל פנים שטייט דארט ווייטער גלית שמו מגת, וואס איז דאס שמו מגת? תני רב יוסף האט מען געלערנט אין א ברייתא מגת איז פשט שהכל דשין את אמו כגת אז אלע האבן דש געווען די מאמע אזוי ווי א גת אזוי ווי טרויבן וואס מ'איז דש פשט זי האט געוואוינט מיט אסאך מענער זאגט די גמרא שטייט דארט ווייטער גלית הפלשתי שמו מגת ממערכות פלשתים אזוי שטייט אין פסוק יעצט כתיב מערות וקרינן מערכות שטייען שטייט מערות מ'ליינט עס מערכות און וואס איז די מערות? תני רב יוסף מערות איז מרמז שהכל הערו באמו הערו איז א לשון פון ביאה, אלע האבן געוואוינט מיט זיין מאמע. זאגט די גמרא ווייטער כתיב שטייט אין איין פסוק הרפה, אז די מאמע פון גלית האט געהייסן הרפה, וכתיב און שטייט ערפה, די שוועסטער פון רות האט געהייסן ערפה וואס דאס איז די זעלבע פרוי, איז רב ושמואל, חד אמר הרפה שמה, איינער זאגט אז איר אמת'ע נאמען איז געווען הרפה, ולמה נקרא שמה ערפה, פארוואס האט מען איר גערופן ערפה, שהכל עורפין אותה מאחריה, אז אלע האבן געוואוינט מיט איר מאחריה, וחד אמר, און די אנדערע מאן דאמר זאגט ערפה שמה, אז איר אמת'ן נאמען געווען ערפה, ולמה נקרא שמה הרפה, פארוואס האט מען איר גערופן הרפה, שהכל דשין אותה, אלע האבן געאקערט מיט איר פשט אלע האבן געוואוינט מיט איר, כהריפות, אזוי ווי צוהאקטע חיטים,

ויפלו ביד דוד וביד עבדיו, אז די פיר זין פון הרפה זענען געפאלן ביד דוד וביד עבדיו, מאי נינהו וועלכע פיר זין, אמר רב חסדא, סף, ומדון, גלית, וישבי בנוב דאס איז די פיר זין וואס ערפה האט געהאט, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו, זענען געפאלן אונטער דוד דכסיב, ווייל שטייט אין פסוק אין רות,

פשט דוד וועט מנצח זיין די פיר זינים פון ערפה, זאגט די גמרא דרש רבא רבא האט געדרשנט בשכר ארבע דמעות שהורידה ערפה על חמותה, בשכר די פיר טרערן וואס זי האט געלאזט ביי ווען זי האט זיך אפגעשיידט פון איר שוויגער, זכתה ויצאו ממנה ארבעה גיבורים, איז צוליב דעם האט זי זוכה געווען צו די פיר גיבורים, שנאמר ווי ווייסט מען זי האט געלאזט פיר טרערן, ווייל שטייט אין פסוק, ותשאנה קולן ותבכינה עוד, ותבכינה עוד פשט זיי האבן צוויי מאל געוויינט, יעדע מאל וואס זי האט געוויינט האט זי געלאזט צוויי טרערן איינס פון יעדן אויג צוזאמען איז פיר טרערן, בזכות דעם האט זי זוכה געווען צו די פיר גרויסע קינדער צו די פיר שטארקע קינדער וואס צום סוף זענען אלע אונטערגעקומען אונטער דוד המלך. זאגט די גמרא ווייטער כתיב וחץ חניתו וקרינן ועץ חניתו פשט די פסוק לייגט דארט אראפ די גרויסקייט און די פעסטקייט פון גלית און אלע זיינע כלים וואס ער האט אלץ מיטגעברענגט, עס שטייט דארט ועץ חניתו, שטיין שטייט וחץ חניתו און מען ליינט עס ועץ חניתו פשט די האלץ פון זיין שפיז, אבער שטיין שטייט וחץ חניתו איז חץ חניתו איז מרמז, אמר ר' אלעזר, חץ איז א לשון פון חצי פון האלב, פשט עדיין לא הגיענו לחצי שבחו של אותו רשע, די פסוק איז אונז דא מרמז אז מען האט נאך אלץ נישט אויסגערעכנט האלב פון די שבח פון דער רשע, פשט די פסוק וואס לייגט אראפ ווי געלונגען גלית איז געווען, דאס איז נאר האלב, ער איז געווען אסאך מער געלונגען. און וואס לערנט מען פון דעם? מכאן שאסור לספר בשבחן של רשעים, מען טאר נישט רעדן פון די שבח פון רשעים ווי געלונגען זיי זענען, איי ולא ליפתח ביה כלל, און וואס דארף דער פסוק בכלל דערמאנען די גרויסקייט פון גלית ווי שטארק ער איז געווען, זאגט די גמרא לאודועי שבחיה דדוד, דער פסוק דארף זאגן עפעס כדי דו זאלסט וויסן די שבח פון דוד אז עם כל זה האט אים דוד געוואנען, אבער מען רעכנט נישט אויס דאס גאנצע אפילו נישט האלב, פארוואס ווייל אסור לספר בשבחו של רשעים. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזעהן אין די משנה, בני עמון באו בנצחונו של שובך, אז די בני עמון זענען אויך געקומען מיט שובך, און צום סוף זענען זיי אונטערגעפאלן, זאגט די גמרא כתיב שטייט אין איין פסוק שובך, און כתיב אין אן אנדערע פסוק שטייט שופך, און וואס איז געווען זיין נאמען? רב ושמואל ברענגט דא אן א מחלוקת,

שכל הרואה אותו נשפך לפניו כקיתון, איינער וואס האט אים געזען איז צעגאנגען פאר אים ווי א קריגל וואסער, מען האט געציטערט פון אים. על כל פנים, נאכדעם וואס אונז האבן דא געזען א מחלוקת רב ושמואל ברענגט די גמרא אן ענדליכע מחלוקת, שטייט אין פסוק ביי די מיליטער פון נבוכדנצר ווי שטארק זענען געווען, זאגט די פסוק אשפתו כקבר פתוח כולם גיבורים, איז פשטות מיינט די פסוק אשפתו דאס איז די האלטער ווי מען האלט די פיילן פון די פייל און בויגן, דאס הייסט אן אשפה איז אשפתו כקבר פתוח פשט די מיליטער איז געווען אזוי מין שטארק אז זייער האלטער פון זייער פיילן איז געווען אזוי ווי א אפענע קבר פשט וועם זיי האבן צוגערירט איז געפאלן ווי א פליג כולם גיבורים אבער על כל פנים רב ושמואל קריגן זיך ורב ושמואל ואמרי לה רב אמי ורב אסי ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז א מחלוקת רב אמי ורב אסי איז ביידע דרש'ען אשפתו מלשון אשפה חד אמר איינער זאגט בשעה שזורקין חץ עושין אשפתות אשפתות של חללים פשט ווען זיי האבן געווארפן איין פייל איז מען געפאלן פאר זיי ווי פליגן ס'איז געווארן אזעלכע הויפענעס פון פון פון טויטע ממש ווי א הויפן פון אשפה ושמא תאמר שאומנין בקרב עסטו וועלן זאגן אז ווייסט פארוואס ווייל זיי זענען געווען זייער געלערנט זיי האבן געוואוסט וויאזוי צו שיסן א פייל תלמוד לומר פון דעם שטייט אין פסוק כולם גבורים ניין זענען געווען ממש גבורים וחד אמר א אנדערע מאן דאמר זאגט בשעה שעושין צרכיהם אז ווען זיי זענען ארויס אין בית הכסא עושין אשפתות אשפתות של זבל האבן זיי געמאכט זייער אסאך ווייל זיי זענען אלע געווען גרויסע גבורים זיי האבן געגעסן אסאך, און מילא זענען זיי ארויס אין בית הכסא אסאך, איי ושמא תאמר מפני שחולי מעיים הם, עסטו וועלן זאגן ווייל זיי זענען געווען קראנק האבן זיי געמאכט אסאך, תלמוד לומר אויף דעם שטייט אין פסוק כולם גיבורים, ניין, ווייל זיי זענען געווען גיבורים. זאגט די גמרא אמר רב מרי, שמע מינא, איז געדרינגען פון דעם אז האי מאן דנפיש זיבליה, איינער וואס גייט אסאך אין בית הכסא, חולי מעיים הוא, איז א סימן ער איז א חולה מעיים, זאגט די גמרא למאי נפקא מינה, וואס א נפקא מינה? ענטפערט די גמרא ליטרח בנפשיה, פשט אז טאמער איינער זעט אז ער גייט ארויס אסאך זאל ער זוכן א רפואה, ווייל ס'איז א סימן אז ער איז א חולה מעיים, און טאמער ער וועט נישט טרעפן א רפואה וואס שנעלער, קען ער קראנקער ווערן. זאגט די גמרא ווייטער, אז דרך אגב מ'האט דערמאנט א מחלוקת רב אמי ורב אסי, ברענגט די גמרא נאך א מחלוקת, שטייט אין פסוק דאגה בלב איש ישחנה, איז דא א מחלוקת רב אמי ורב אסי, חד אמר ישחנה מדעתו, ישחנה איז א לשון פון היסח הדעת, א מענטש האט א דאגה זאל ער מסיח דעת זיין פון דעם. וחד אמר ישיחנה לאחרים, ער זאל עס אויסרעדן פאר אן אנדערע, אפשר די אנדערע האבן א גוטע עצה פאר אים. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה, ואתם אי אתם כן, אז די כהן משוח מלחמה האט געזאגט פארן פאלק, עץ זענטס נישט ווי די גוים, עץ וועטס צום סוף געווינען, פארוואס? כי ה' אלקיכם ההולך עמכם להלחם לכם, ווייל די אייבערשטער גייט מיט ענק. זאגט די גמרא וכל כך למה, וואס טייטש השם אלקיכם הולך עמכם, ווי גייט די אייבערשטער מיט ענק, נאר וואס דען מפני שהשם וכל כינויו מונחים בארון, ווייל די אייבערשטער מיט אלע כינויים, די שמות מיט אלע כינויים אלעס ליגט אין די ארון, און די ארון גייט צוזאמען מיט כלל ישראל מלחמה אריין, און דערפאר וועלן זיי געווינען, וכן הוא אומר, און אזוי אויך איז מרומז אין פסוק אז די ארון איז מיטגעגאנגען אין מלחמה, שטייט אין פסוק ווען כלל ישראל האט מלחמה געהאלטן מיט מדין,

מען איז מיטגעגאנגען מיט די שופרות, ברענגט די גמרא א ברייתא, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, לא לחינם הלך פנחס למלחמה, נישט בחינם איז פנחס געגאנגען, ער איז געווען די משוח מלחמה ביי די מלחמה מיט מדין, אלא ליפרע דין אבי אמו, ער איז געגאנגען כדי צו נקמה נעמען אין דאס וואס מען האט געטון מיט זיין זיידן מיט אבי אמו מיט יוסף,

וואס יתרו כידוע איז פיטם עגלים לעבודה זרה האט געדינט עבודה זרה איידער ער האט תשובה געטון, איז זעהט מען אז אלעזר'ס פרוי איז געווען א קינד פון יתרו נישט פון יוסף, זאגט די גמרא לא מיוסף שפטפט ביצרו פוטיאל גייט נישט ארויף אויף יתרו ס'גייט ארויף אויף יוסף, וואס פטפט איז א ענין פון מזלזל, ער האט מזלזל געווען אין זיין יצר ער האט געוואנען דעם יצר הרע, איי פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן והלא שבטים מבזין אותו שטייט דאך די גמרא זאגט אין סנהדרין אויף דעם וואס שטייט אין פסוק פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן אז פארוואס רעכנט אויס די פסוק די יחוס פון פנחס ווייל די שבטים האבן מבזה געווען פנחס ווען זיי האבן געזען אז פנחס האט געשטאכן דארט זמרי בן סלוא האבן זיי געזאגט ראיתם בן פוטי זה בן שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה יהרוג נשיא מישראל אז די בן פוטי די אייניקל פון יתרו קומט דא שטעכן א נשיא מישראל מען האט חוזק געמאכט פון אים אבער על כל פנים זעהט מען אז ער געווען אן אייניקל פון יתרו נישט פון יוסף אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, אז ס'ווענדט זיך אי אבוה דאימיה מיוסף, אימיה דאימיה מיתרו, ואי אימיה דאימיה מיוסף, אבוה דאימיה מיתרו איז געווען א אייניקל פון ביידע, זיין מאמע איז א, טאמער זיין מאמע'ס טאטע איז געווען פון די אייניקלעך פון יוסף, איז זיין מאמע'ס מאמע געווען אן אייניקל פון יתרו, און טאמער פארקערט איז געווען פארקערט. דייקא נמי, די גמרא איז טאקע מדייק, דכתיב מבנות פוטיאל שטייט מיט א יוד, פא ואו טית יוד אלף למד, איז די יוד איז מרמז תרי משמע, ס'איז מרמז אויף ביידע, סיי אויף יתרו וואס איז פיטם עגלים לעבודה זרה, און סיי אויף יוסף שפטפט ביצרו, שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם.